משיחת י ט כסלו תשמ ח. ס'אזוי איז אויכעט דער שיעור פון יום זה הייבט זיך אן אין הלכות טוען ונטען מתחילתם, די ערשטע דריי פרקים, און הייבט אן אז דאס איז מצוות עשה אחת און דערנאך ברענגט די פרטי הענינים אין די פרקים שלאחרי זה, וכמדובר כמה פעמים ווי דער רמב ם אליין פסק'נט א יעדער ענין אין תורה, א יעדע הלכה אין תורה, על אחת כמה וכמה א ענין כללי, איז דאס ליישר הלבבות ולתקן הדעות וכו', איז דאך פארשטאנדיג על אחת כמה וכמה אין א הלכה שלימה, ווי הלכות טוען וניט ונטען, און גלייך איז די ג' פרקים ראשונים שלו, ובפרט נאך אז כמה עניינים אין די ג' פרקים אלו נעמען דורך די אלע פרקים שלאחרי זה, וואס דער ענין פון טוען ונטען בפשטות איז דאך פארבונדן מיט ממונו של אדם, ובכללות מיט נכסיו של אדם. און אין וואס פאר א מעמד און מצב שטייען זיי, אז זיי שטייען אין א מעמד און מצב פון טוען ונטען, אז ס'איז דא צוויי צדדים און איינער זאגט היפך פון דעם צווייטן, ביז וואנעט אז ס'איז גאר דא א ענין של כופר און א ענין פון מודה במקצת, ביז ווי ער ברענגט אויכעט אראפ אז ס'ווערט אזא מין מציאות אז ער איז חשוד על השבועה,

אז ער איז א מעוות דורך דעם שייכות פון זיינע נכסים אדער פון זיין ממון, אף על פי וואס דאס איז גאר ניט זיין, ער האט עס צוגענומען ביי א צווייטן, איז לוה און דאס מעוות געווען און מסלף געווען וכו', טאר מען אים ניט מכשיל זיין, וואס דאס א טעם נוסף, טעם הפשוט איז, אז וויבאלד אז ער איז ניט נאמן, איז וואס וועט מען אויספירן מיט אים משביע זיין, וואס אויף דערויף בלייבט נאך אבער אלץ די שאלה להציל ממונם של ישראל, ס'קען דאך זיין אז ס'וועט קומען לידי שבועה בפשטות, אף על פי וואס ער איז חשוד על השבועה, איז דאס ניט א ענין אז דאס איז א ודאי, מער ניט ווי חשוד. און אף על פי כן זאגט מען אין משביעין אותו, וואס דעמאלט ווערט דער טעם הפשוט בזה, אז דעמאלט איז איז מען עובר אויף לפני עור לא תתן מכשול, וויבאלד אז ער איז א חשוד בזה. און אט דא זעט מען אז דאס ווערט א הלכה כללית, ממון, זאגט די גמרא, היקום אשר ברגליו זה הממון, דערפאר איז דער ממון איז מעמיד את האדם על רגליו. און ווי מען זעט בנוגע לכמה הלכות ביז הלכות ווי געבראכט אין רמב ם ובפרט בנוגע צו בא במחתרת אז אט דעמאלט ווערט די שאלה אז ביי אים ווערט דער ממון נאך טייערער ווי נפשו און אין דעם ממון וואס ער ווייסט וואס דאס איז איז ער דערגאנגען צו אזא מין מעמד ומצב

און ס'קאָן גאָר זײַן, אַז תּבֿיעה שלו איז אין גאַנצן גערעכט, אַף-על-פּי-כּן איז דער תּורה, װי דער רמב ם ברענגט עס אַראָפּ, איז זיך מיט אים מתעסק, װאָס דאָס װערט לתקן הדעות ולתקן הלבֿבות וליישר הלבֿבות, אַ יעדער ייִד, װי מע זעט אים, אַפֿילו אַז מע זעט און ס'װײַזט זיך אױס, אָדער ס'איז ברור בײַ אים, אַז ער איז אַ כּופֿר,

אדער ווען ער אליין לערנט די הלכה און זעט וואס שבועה איז, און ווי אזוי די תורה זיך מיט אים מטפל אין אלע פרטים ופרטי ופרטי פרטים, איז דאס גופא איז אים מעורר דעם חלק התורה שבו, כולל ובמיוחד אז ישראל איז דאך ראשי תיבות יש שישים ריבוא אותיות לתורה.

וביחד עם זה איז מביא רפואה לעולם און תורה איז פארבונדן מיט תשובה, בפרט נאך אז תורה איצטער איז דאך דווקא פון לוחות אחרונות וואס זיי זענען דאך ניתן געווארן דווקא על ידי התשובה, און דערפאר איז כפליים לתושי' א ריבוי אין תורה, דערפאר וואס איז געקומען לאחרי תושי' לאחרי עבודת התשובה פון יעדער איד און פון אלע אידן עד סוף כל הדורות ווי מען זעט עס בפשטות אין די עבודה פון אלול און עשרת ימי תשובה און ראש השנה עשרת ימי תשובה און יום הכיפורים פון עבודת כל אחד ואחד שבישראל איז אטא דעמאלט פועלט עס אויף אים אז ער זאל נאכאמאל איבערטראכטן די אלע עניינים ומעמדו ומצבו און אטא דעמאלט איז תורה אים מסייע על אחת כמה וכמה אז ער פארבינדט עס מיט פנימיות התורה. וואס דאס ווערט אנגערופן מאור שבתורה ווי ער זאגט אין ירושלמי ומפרשי הירושלמי איז המאור שבה מחזירו למוטב, תורה אליין זאגט אז מען דארף אים מחזיר זיין פון איין ארט ווי ער געפינט זיך דארף מען אים מחזיר זיין צו א צווייטן ארט, וביחד עם זה זאגט מען אז ס'ניט אן ארט וואס איז ניי פאר אים, מען קערט אים אום צו דעם ארט פון וואנעט ער קומט. וואָרום נשמה שנתת בי, איז טהורה היא, און אתה בראתה, און אתה יצרתה, און אתה נפחתה, און אתה משמרה בקרבי, ווי זי שטייט אין אים, דאַרף מען מער ניט מעורר זיין, אַז ער זאָל זיך אומקערן צו זיין אָרט, וואָס זיין אָרט איז, ווי דער פסק דין הרמב"ם, אַז יעדער איד, ווי ער זאָל ניט זיין מעמדו ומצבו, וויל ער מקיים זיין רצונו של הקדוש ברוך הוא, אפילו אז דאס קאסט אים קרבנות, במילא קאסט עס אים געלט וכיוצא בזה, ווארום א איד ניט ער קען און ניט ער וויל זיין אפגעריסן פון אלוקות, ווי דער מאמר פון בעל הגאולה דערציילט דורך נשיא דורנו,